בעזרת השם יתברך מסכת יבמות דף לט, מ'הייבט אן דף לט עמוד א', דרײַ און צוואַנציק שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך כנסה הרי היא וכו' האבן מיר געזען די משנה, כנסה הרי כאשתו לכל דבר, אז טאמער ראובן איז געשטארבן אן קינדער איבערגעלאזט רחל, און שמעון האט מייבם געווען רחל, איז רחל יעצט זיין פרוי לכל דבר, פרעגט די גמרא למאי הלכתא, ס'טייטש איז דאך פשוט וואס קומט די משנה דא מחדש זיין? ענטפערט די גמרא, אמר רבי יוסי בר חנינא, לומר שמגרשה בגט ומחזירה, ס'טייטש ס'דא דא צוויי חידושים, איין חידוש איז אז שמעון נאכדעם וואס ער איז מייבם רחל, טאמער ער וויל פטור ווערן פון איר, ווערט ער פטור פון איר מיט א גט, ער דארף נישט קיין חליצה, דאס איז איין חידוש, מ'וועט באלד זען וואס איז די חידוש, לכאורה וואס זאל זיין די הוה אמינא, און די צווייטע חידוש איז, איז ומחזירה, ס'טייטש נאך ער געט איר, קען ער נאכאמאל חתונה מיט איר, טאמער זי האט נישט חתונה געהאט אינצווישן מיט א צווייטע, אזוי ווי די דין ביי יעדע מאן וואס געט זיין פרוי. און די גמרא פרעגט גראד, מגרשה בגט פשיטא, וואס טייטש איז דא א חידוש אז שמעון ווען ער ווערט פטור פון איר, געט ער איר מיט א גט נישט מיט חליצה? אוואדע איז אזוי, וואס איז די חידוש דא? ענטפערט די גמרא סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען געמיינט כ'וואלט געהאט א הוה אמינא צו זאגן,

אז א גט אליין איז נישט גענוג און מען דארף אויך האבן חליצה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, ס'טייטש אז נאך שמעון איז מייבם רחל איז זי אינגאנצן ווי זיין פרוי און ער ווערט פטור פון איר מיט א גט אן קיין חליצה, איי וואס טוט מען מיט די ויבמה? זאגט רשי, רשי ברענגט די גמרא וואס מען האט שוין געהאט אין דף ח', אדער לויט רבי איז עס לאסור צרות ועריות, לויט די רבנן איז לערנט מען פון ויבמה בעל כרחה, על כל פנים ס'איז דא אנדערע לימודים פון די ויבמה. פרעגט אונז די גמרא אויף די צווייטע זאך וואס ר' יוסי בר חנינא האט געזאגט, מחזירה, אז נאך שמעון געט איר, קען ער איר צוריק נעמען, איז אויך פשיטא וואס איז די חידוש פון די משנה, ענטפערט די גמרא האסט דא א חידוש, סלקא דעתך אמינא, מצוה דרמיא רחמנא עליה עבדה, השתא תיקום עליה באיסור אשת אח, ס'טייטש ס'וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז בעצם האט מען שוין געזען פארוואס מעג מען מייבם זיין, ס'דאך אשת אח, נאר וואס דען? די תורה געבט א היתר צו מייבם זיין, איז וואלט איך געמיינט אז טאמער דו נוצט די היתר פון די תורה פיין, האסט עס גענוצט, אבער יעצט אז האסט איר גע'גט, ביסט פטור געווארן פון דעם היתר וכו', איז ווערט זי יעצט צוריק אן אשת אח און קענסט איר נישט צוריק נעמען, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אין די משנה אז ס'איז נישט אזוי, איי פרעגט די גמרא ואימא הכי נמי, ווער זאגט ס'איז נישט אזוי, אפשר טאקע אזוי, ענטפערט די גמרא אמר קרא, שטייט אין פסוק ולקחה לו לאשה, פון די ווארט לאשה, דרשנ'ט מען כיוון שלקחה הרי היא כאשתו לכל דבר, זי ווערט געהעריג ווי זיין פרוי, זי ווערט נישט צוריק קיין אשת אח, און ממילא טאמער ער געט איר, קען ער צוריק חתונה האבן מיט איר. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען, די משנה האט אויסגעפירט, ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון, אז נאכדעם וואס שמעון איז איר מייבם, און זי קריגט כתובה, אבער נאר פון די נכסים פון ראובן, נישט פון די נכסים פון שמעון. פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס? ענטפערט די גמרא, אשה הקנו לו מן השמים, ס'טייטש נארמאל אז איינער וויל חתונה מיט א פרוי דארף ער זיך מתחייב זיין און משעבד זיין כתובה, דא אבער, שמעון האט נישט געוואלט חתונה מיט די פרוי, נאר ראובן האט חתונה געהאט מיט איר שפעטער איז ער געשטארבן אן קינדער, און ממילא צו שמעון איז אליין אנגעקומען די פרוי, הקנו לו מן השמים, איז פארדעם דארף ער נישט משעבד זיין זיינע נכסים פאר איר כתובה, זאגט אבער די גמרא, ואי לית לה מראשון, טאמער זי האט נישט קיין כתובה פון די ערשטע, ס'טייטש טאמער ראובן האט נישט איבערגעלאזט קיין נכסים וואס זענען משועבד לכתובתה, דעמאלטס תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, דעמאלטס האט מען מתקן געווען אז די נכסים פון די צווייטע פון שמעון זענען יא משועבד צו צאלן דא די כתובה, פארוואס זאל נישט זיין גרינג איר צו ווארפן, ס'טייטש דאס איז איינע פון די סיבות וואס מען האט בכלל מתקן געווען כתובה, איז אז א מענטש זאל נישט לויפן גט'ן זיין פרוי, ער זאל וויסן ס'קאסט א פרייז, איז דא אויכעט, טאמער ראובן האט געלט, איז מען נישט מתקן אז די נכסים פון שמעון זענען משועבד, פארוואס, ווייל ווי נישט ווי, די נכסים פון ראובן ליגן דאך סיי ווי סיי ביי שמעון, מילא שמעון העט דערלייגן דא, טאמער העט איר גט'ן, מילא האט נישט אויסגעפעלט צו משעבד זיין דא שמעון'ס געלט אויכעט, אבער ביי אן אופן וואס ס'נישט דא קיין געלט פון ראובן, איז דא קען זיך שמעון ווארפן מיט איר, קען איר גט'ן, איז דא האט מען מתקן געווען שמעון זאל טאקע משעבד זיין זיין געלט דערצו, ס'טייטש ער זאל זיך מתחייב זיין אין איר כתובה געלט, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מצוה בגדול לייבם, די מצוה לכתחילה איז אז דער עלטסטער ברודער זאל מייבם זיין, לא רצה, טאמער ער האט נישט געוואלט, מהלכין על כל האחין, גייט מען צו אלע ברודערס, ס'טייטש מען גייט צו די נעקסטע און צו די נעקסטע און צו די נעקסטע, לא רצו, טאמער קיינער וויל נישט, חוזרין אצל גדול, גייט מען צוריק צו די עלטסטע, ואומרים לו, און מען זאגט אים, עליך מצוה, או חלוץ, או יבם, דו האסט די מצוה, אדער מאכסטו א חליצה אדער יבום, ס'טייטש ענדיג די זאך. זאגט די משנה ווייטער, וואס איז טאמער, תלה בקטן, עד שיגדיל, לאמיר זאגן מען גייט צום גרויסן, מען זאגט פאר די גרויסע, זיי מייבם, און ער זאגט, ס'איז דא דא א קליינער ברודער, נישט א יונגערע ברודער, א קליינער ברודער, א קטן, וואס ער איז נאך נישט גרויס, ווארטס צו ביז ער וועט ווערן א גדול, ביז זיין בר מצוה, צו ביז ווען ער איז ניין, א מחלוקת. פון ווען קען מען מייבם זיין? אבער על כל פנים ווארטס ביז ער וואקסט אונטער, און שפעטער וועט ער מייבם זיין. ווארטס אויף אים. או, אדער, בגדול עד שיבוא ממדינת הים. ס'טייטש, מ'גייט דאך נישט צו די בכור, מ'גייט צו די עלטסטע וואס איז דא דא. איז לאמיר זאגן ס'דא א ברודער וואס איז נאך עלטער, וואס איז נישט דא דא. ער איז מדינת הים. זאגט די עלטסטע וואס איז דא, ווארטס ביז ער קומט צוריק, ער וועט מייבם זיין. או, אדער, חירש או שוטה. ס'טייטש, מ'גייט צו די עלטסטע ברודער, און ער זאגט ס'דא א אנדערע ברודער דא א חירש צו א שוטה, ווארטס ביז ער ווערט געזונט. אדער ביז ער ווערט אויס חירש, וואס קען זיך מאכן, אזוי לערנען טייל ראשונים, אנדערע ראשונים זאגן סתם אזוי, תוס' זאגט אז א חירש אדער א שוטה קען מייבם זיין, ממילא זאגט דער עלטסטער ברודער, גיי צום חירש צום שוטה ער זאל מייבם זיין, איז ביי די אלע ציורים, אין שומעין לו, מען הערט נישט צו וואס ער האט צו זאגן, אלא אומרים לו, נאר מען זאגט אים, עליך מצוה, או חלוץ, או יבם, ס'טייטש, שלעפ נישט די געזונט, ווארט נישט ביז די יונגסטע וואקסט אונטער, ווארט נישט ביז די עלטסטע קומט מיט א שיף, ווארט נישט ביז א חירש אדער א שוטה ווערן געזונט, נאר דו זיי מייבם, דו געב חליצה. אדער לויט ווי די אנדערע ראשונים לערנען א חירש ושוטה, ס'טייטש אז דער עלטסטער זאגט גיי און נוץ די חירש און די שוטה, זאגט מען אויך פאר די עלטסטע, וואס עפעס? מ'גייט נישט צווינגען א חירש און א שוטה צו מייבם זיין צו געבן חליצה, פארוואס? ווייל די פרוי וועט דאך זעכער נישט וועלן, נאר דו זוך נישט קיין תירוצים, דו זיי מייבם, אדער דו געב חליצה. זאגט די הייליגע גמרא, איתמר, מיר האמיר געלערנט, ביאת קטן וחליצת גדול, פליגי בה ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי. ס'הייסט וואס איז טאמער דער עלטסטער ברודער זאגט איך בין גרייט צו געבן חליצה אבער נישט קיין יבום אבער ס'איז דא א יונגערע ברודער וואס איז יא גרייט צו מייבם זיין איז פון איין זייט איז דא אן ענין צו זוכן דווקא יבום נישט קיין חליצה על כל פנים לויט די חכמים איז אזוי מ'וועט באלד זען חכמים אבא שאול אבער ס'איז דא א גרעסערע ענין צו מייבם זיין דאס איז לכתחילה די מצוה אין די תורה פון די צווייטע זייט איז דא אן ענין אז דער גרעסטער ברודער זאל עס טון אזוי ווי מ'האט געזען מען לערנט ארויס פון והיה הבכור איז דא ווייסט מען נישט וואס צו טון ווייל פון איין זייט די עלטסטע ברודער וויל נישט מייבם זיין פון די צווייטע זייט איז דא א יונגערע ברודער וואס איז יא מוכן צו מייבם זיין אבער ער איז דאך נישט די עלטסטע איז טאקע דא א מחלוקת רבי יוחנן רבי יהושע בן לוי חד אמר ביאת קטן עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא מחלוקת וועלכע איז בעסער צי די עלטסטע אפילו ער געבט חליצה אדער ניין די עיקר איז זאל זיין א יבום און ממילא טאמער ס'דא א יונגערע ברודער וואס איז גרייט צו מייבם זיין איז ענדערש גיין צו די יונגערע ברודער זאגט די גמרא מאן דאמר ביאת קטן עדיפא דהא מצוה ביבום דער וואס האלט אז ביאת קטן איז חשוב'ער, ווייל די עיקר מצוה איז ביבום, מאן דאמר חליצת גדול עדיפא, ווייל במקום גדול ביאת קטן לאו כלום היא, ווייל ווייטער ער האלט די עיקר איז די עלטסטע, און ממילא גייט נישט אן ס'דא א יונגערער וואס איז מוכן צו מייבם זיין, די עיקר איז גיי צום עלטסטע, אפילו די עלטסטע איז נאר גרייט צו געבן חליצה. זאגט יעצט די גמרא, תנן, די גמרא וויל א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, שטייט ביי אונזער משנה, לא רצה מחזירין על כל האחין, טאמער די עלטסטע וויל נישט, גייט מען צו אלע אנדערע ברודערס צו די יונגערע ברודערס, מאי לאו, לכאורה וואס מיינט די משנה ער וויל נישט, לא רצה לייבם אלא לחלוץ, לכאורה רעדט זיך דא ביי א ציור, אז מען גייט צום עלטסטן ברודער, און מען זאגט אים דו זיי מייבם, און ער זאגט איך וויל נישט, איך וויל געבן חליצה, און וואס זאגט די משנה, וואס טוט מען ווייטער, מען זאגט אים נישט פיין געב חליצה, מען גייט צו די נעקסטע ברודער, די נעקסטע ברודער, וקתני מהלכין אצל האחין, שמע מינה, און וואס זעהן מיר דא? אז ביאת קטן עדיפא, אז מען זוכט קודם כל ס'זאל זיין א ברודער וואס אפשר איז מוכן צו מייבם זיין, זעהן מיר אז ס'איז ענדערש א יונגערע ברודער זאל מייבם זיין, ווי איידער די עלטסטע ברודער זאל געבן חליצה. זאגט די גמרא לא, האסט נישט פארשטאנען די משנה, דאס וואס שטייט לא רצה אז די עלטסטע וויל נישט, איז נישט פשט ער וויל נישט מייבם זיין נאר ער וויל חולץ זיין, נאר ס'רעדט זיך א ציור לא רצה לחלוץ ולא לייבם, ער וויל גארנישט, נישט קיין חליצה און נישט קיין יבום, איז דערפאר זאגט די משנה מ'גייט צו יונגערע ברודערס. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי אויב לא רצה איז טייטש ער וויל גארנישט נישט קיין חליצה נישט קיין יבום איז דכוותה גבי האחין שפעטער שטייט אין די משנה אז די עלטסטע האט נישט געוואלט איז מען געגאנגען צו די יונגערע ברודערס די יונגערע ברודערס האבן אויך נישט געוואלט לא רצו וואס מיינט לא רצו דארט וועסטו אויך דארפן זאגן לא רצו לא לחלוץ ולא לייבם אז זיי ווילן גארנישט. קומט אויס די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'גייט צו די עלטסטע ברודער ער וויל גארנישט נישט קיין יבום נישט קיין חליצה מ'גייט צו די יונגערע ברודערס זיי ווילן אויך גארנישט נישט קיין יבום נישט קיין חליצה איז אויף דעם זאגט די משנה אז וואס אז מ'גייט צוריק צום עלטסטן און מ'צווינגט אים אמאי חוזרין אצל גדול למיכפייה ליכפייה לדידהו וואס טייטש אויב מ'גייט צוריק צום עלטסטן ברודער צו צווינגען פארוואס איז מען מטריח בית דין צוריק צו גיין צום עלטערן ברודער, מען האלט דאך יעצט דא ביי די יונגסטע ברודער, מען בעט יעצט די יונגסטע ברודער ער זאל מאכן יבום אדער חליצה, ער זאגט ער וויל נישט, צווינג אים עס צו טון, וואס גייט מען צוריק צו די עלטסטע? און ווי רש"י איז מסביר די קשיא אזוי, ווייל טאמער מען זאגט אזוי ווי מען האט פריערט געוואלט זאגן אז לא רצה מיינט די עלטסטע ברודער וויל נישט מייבם זיין אבער ער איז מסכים צו געבן חליצה, אויב אזוי פארשטייט מען המשך המשנה, ס'טייטש מען גייט צו די עלטסטע ברודער, די עלטסטע ברודער זאגט איך וויל נישט מייבם זיין, חליצה בין איך מסכים, בית דין איז נישט צופרידן פון דעם, זיי ווילן ענדערש יבם, זוכט מען א צווייטע, מען גייט צו די צווייטע, ער וויל אויך נישט מייבם זיין, די דריטע, ער וויל אויך נישט, די פערדע, די פיפטע, מען קומט צו צו די לעצטע זון, און די לעצטע זון זאגט אויך, איך וויל נישט מייבם זיין, נאר געבן חליצה. אויב אזוי, גייט בית דין צוריק צו די ערשטע, און מען זאגט פאר די ערשטע, אויב ס'גייט דא סיי ווי זיין א חליצה איז ענדערש דו ווי די אנדערע. דאס פארשטייט מען ווייל דא צווינגט מען קיינער נישט, יעדער האט מסכים געווען צו מאכן חליצה. אבער טאמער דו זאגסט אז לא רצו מיינט, קיינער וויל גארנישט, קיינער וויל נישט קיין יבם נישט קיין חליצה, איז פשט מען גייט דא צווינגען, צווינגען? וואס איז די ענין צו צווינגען די עלטערע מער ווי די אנדערע? און נאך מער, ווייל מען זעט דאך בעצם אין די משנה אז ווען די עלטסטע ברודער זאגט איך וויל נישט וואס טוט מען? גייט בית דין צו די נעקסטע ברודער. לכאורה פארוואס? פארוואס זאגט נישט בית דין גראד ער זאגט איך וויל נישט וואס טייטש דו ווילסט נישט? דו מוזט! מען צווינגט! פארוואס נישט? די תירוץ איז ווייל בית דין זוכט נישט צו צווינגען. איינער זאגט ער וויל נישט, עט מען פרובירן די נעקסטע. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא טאמער בית דין זוכט נישט צו צווינגען, נאר ווען ס'נישט דא קיין ברירה איז שוין, דא איז טאקע נישט דא קיין ברירה, אבער זיי נישט יעצט מטריח בית דין צוריק צו גיין צו די עלטסטע, נאר אז מ'דארף שוין צווינגען עט מען צווינגען דער וואס איז דא, די אינגסטע וואס איז דא אים עט מען צווינגען, ענטפערט די גמרא ניין, כיון דמצוה עליה דידיה רמיא, לדידיה כייפינן, ס'טייטש ווי נישט ווי די מצוה לכתחילה איז אויף די עלטסטע, און ממילא צווינגט מען טאקע די עלטסטע, מ'איז מטריח בית דין צו גיין צווינגען די עלטסטע, פרעגט אבער די גמרא תנן, פון אונזער משנה. מיר האבן געזען אין אונזער משנה תלה בקטן עד שיגדיל אז טאמער מען גייט צום עלטסטן ברודער און דער עלטסטער ברודער שטופט אפ טייטש ער זאגט ווארט ס'איז דא דא א קליינער ברודער ער איז א קטן ווארט ביז ער וואקסט אויף ווארט ביזן בר מצוה דעמאלטס וועט ער שוין מייבם זיין וואס האבן מיר געזען אין משנה אז אין שומעין לו מען פאלגט אים נישט מען ווארט נישט נאר מען צווינגט די עלטסטע אדער יבם אדער חליצה אן ווארטן און ממילא זאגט די גמרא ואי ביאת קטן עדיפא לויט דעם מאן דאמר וואס האלט אז יבם איז וויכטיגער פון אלעמען ממילא ס'איז בעסער א יונגערע ברודער זאל מייבם זיין, ווי איידער א עלטערע ברודער מאכן חליצה. אויב אזוי, אמאי אין שומעין לו, נינטר דילמא גדיל ומייבם, און פארוואס טאקע פאלגט מען נישט די עלטערע ברודער זאל מען טאקע ווארטן ביז דער קליינער ברודער עט בר מצוה האבן אדער עט גרויס ווערן עט קענען מייבם זיין. איז פון דעם אז מען זעט אין די משנה אז מען טוט נישט אזוי, איז לכאורה זעען מיר דא אז דאס עלטסטע איז וויכטיגער פון אלעמען, נישט יבם איז וויכטיגער פון אלעמען די עלטסטע איז וויכטיגער, און ממילא זאגט מען פאר די עלטסטע ברודער זאג אונז נישט צו ווארטן, ס'גייט אונז נישט אן וואס טוט זיך מיטן קליינע ברודער, ווייל דו ביסט וויכטיגער פון אלעמען, לכאורה האבן מיר א ראיה ווי די שיטה, זאגט די גמרא ניין, ווייל ולטעמיך, לויט דיר וואס דו ווילסט א ראיה ברענגען אז ענדערש די עלטערע ברודער אפילו די עלטערע ברודער מאכט נאר חליצה, ענדערש די עלטערע, אויב אזוי, זאגט די גמרא זיי מסביר די נעקסטע שטיקל אין די משנה ובגדול עד שיבוא ממדינת הים אין שומעין לו אז טאמער א ברודער זאגט ווארט איך האב א עלטערע ברודער וואס קומט ממדינת הים פאלגט מען אים אויך נישט לכאורה פארוואס דו זאגסט דאך יעצט אז די וויכטיגסטע זאך אין די וועלט איז זאל זיין די עלטסטע ברודער נישט קיין חילוק חליצה אדער יבם די עיקר איז די עלטסטע אויב אזוי אמאי נינטר דילמא אתי וחליץ פארוואס ווארט מען נישט דא ביי דעם ציור אויפן עלטסטן ברודער אלא נאר זאגט די גמרא קענסט נישט א ראיה ברענגען פון די צוויי ציורים ווייל כל שהויי מצוה לא משהינן, ס'טייטש ווייל מען ווארט נישט מען שלעפט נישט מיט קיין מצוות, מילא קען אוודאי זיין אז לכתחילה זוכט מען די עלטסטע, אדער קען אוודאי זיין אז לכתחילה זוכט מען יעדן, אבער ביי ביידע אופנים ווארט מען נישט, ווייל ווארטן איז זיכער נישט קיין אפציע, און מילא ביי ביידע אופנים זאגט מען פאר דער ברודער וואס איז דא, דו זיי מייבם אדער דו זיי חולץ, מילא פון דעם קען מען קיין ראיה נישט ברענגען, דאס איז. איין גירסא אין די מחלוקת דא צווישן ר' יוחנן און ר' יהושע בן לוי, זאגט אונזער גמרא, איכא דאמרי ס'דא וואס זאגן אז בביאה כולי עלמא לא פליגי דביאת קטן עדיפא, וואס טייטש לויט די צווייטע לשון האלט יעדער איינער סיי ר' יוחנן סיי ר' יהושע בן לוי ביידע זענען מודה אז יבום איז אסאך חשוב'ער פון חליצה, און מילא טאמער ס'דא א יונגערע ברודער וואס זאל מייבם זיין, אוודאי איז דאס וויכטיגער ווי די עלטערע ברודער זאל חולץ זיין, נאר וואס איז די מחלוקת? כי פליגי בחליצת קטן, והכי איתמר, חליצת קטן וחליצת גדול, פליגי בה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר חליצת גדול עדיפא, וחד אמר כי הדדי נינהו. ס'טייטש די מחלוקת איז וואס איז טאמער קיינער פון די ברידערס וויל נישט מייבם זיין. יבום איז נישט קיין אפציע דא, קיינער וויל נישט מייבם זיין. טאמער איינער וויל מייבם זיין אוודאי ער איז וויכטיגער פון אלעמען. אבער טאמער קיינער וויל נישט, איז דא טוט זיך א שאלה, צי זאגט מען אז אזוי ווי ביי יבום גייט מען אלעמאל צום עלטסטן ברודער, די זעלבע זאך ביי חליצה. אדער די אנדערע מאן דאמר זאגט ניין, ס'קומט צו חליצה שוין נישט קיין נפקא מינה די עלטסטע די אינגערע, די עיקר איז איין ברודער איז חולץ. זאגט די גמרא מאן דאמר חליצת גדול עדיפא, דהא מצוה בגדול, דער וואס האלט אז אפילו ביי חליצה איז אויך דא א ענין צו גיין צום עלטסטן, איז ווייל אזוי ווי מען זעט ביי יבום איז די עיקר מצוה ביים עלטסטן די זעלבע זאך חליצה, ואידך, און די אנדערע מאן דאמר זאגט ניין, כי אמרינן מצוה בגדול לענין יבום, אבל לענין חליצה, כהדדי נינהו, ס'טייטש די מצוה צו גיין צום עלטסטן איז נאר ביי יבום, ווייל דער פסוק טאקע וואס פון דארט לערנט מען ארויס מען גייט צום עלטסטן איז א פסוק וואס שטייט ביי יבום, איז דארט איז דא די מצוה, ביי חליצה איז אינגאנצן נישטא קיין מצוה צו גיין צום עלטסטן, און דער צווייטער מאן דאמר האלט אז איינער דארף חולץ זיין נישט קיין חילוק ווער, זאגט די גמרא תנן, מיר האבן געלערנט אין אונזער משנה, לא רצו, חוזרין אצל גדול, אז טאמער קיינער פון די ברודערס וויל נישט גייט מען צוריק צום עלטסטן. מאי לאו, לכאורה וואס מיינט לא רצו? לא רצו לייבם אלא לחלוץ, ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס קיינער וויל נישט מאכן יבום, נאר חליצה, איז אויף דעם זאגט די משנה מ'גייט צוריק צום עלטסטן, וקתני חוזרין אצל גדול, ושמע מינה וואס זעהן מיר דא? אז חליצת גדול עדיפא, אז אפילו ביי אן אופן וואס קיינער פון די ברודערס וויל נישט מייבם זיין, נאר מאכן חליצה, אפילו ביי אזא אופן גייט מען נאך אלץ צום עלטסטן, איז לכאורה האבן מיר דא א ראיה ווי איינע פון די מאן דאמרים, זאגט די גמרא לא, לא רצו לא לחלוץ ולא לייבם, די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די ברודערס ווילן גארנישט, נישט חליצה און נישט יבום, דעמאלטס אוודאי גייט מען צום עלטסטן. פרעגט אבער די גמרא די זעלבע סארט קשיא פון פריער, דכוותיה גבי גדול לא רצו לא לחלוץ ולא לייבם, ס'טייטשט דו טייטשט מיר יעצט אז וואס מיינט לא רצו, וואס מיינט לא רצו, קיינער וויל גארנישט, נישט קיין יבום נישט קיין חליצה, איז אויף דעם זאגט די משנה ביי אזא אופן צווינגט מען די עלטסטע, פארוואס אלא אמאי חוזרין אצל גדול, למכפייה לכפייה לדידהו, וואס דארף מען צוריק גיין צום עלטסטן צווינגען, צווינג די יונגסטע, די יונגסטע שטייט יעצט אין בית דין, צווינג אים, און ווייטער די זעלבע הסבר פון פריערט, וואס טייטש מען זעט דאך אז בית דין זוכט נישט צו צווינגען, און ממילא אז דו ברעכסט זיך דו גייסט צווינגען, וואס ביסטו מטריח בית דין צו גיין צום עלטסטן, ענפערט די גמרא ניין ווייל כיון דמצוה עליה דידיה רמיא לדידיה כייפינן, ווייל ווי נישט ווי די מצוה לכתחילה איז אויפן עלטסטן, ממילא איז די עלטסטע דער וואס מען צווינגט צו מייבם זיין אדער צו חולץ זיין, פרעגט די גמרא תא שמע, מיר האבן געזען אין די משנה תלה בגדול עד שיבא ממדינת הים אין שומעין לו אז טאמער מען גייט צו איינער פון די ברודערס און מען זאגט אים זיי מייבם זיי חולץ און ער זאגט איך וויל נישט פארוואס ווייל איך האב א עלטערע ברודער וואס קומט ממדינת הים פאלגט מען אים נישט לכאורה ואי סלקא דעתך חליצת גדול עדיפא אמאי אין שומעין לו נינטר דילמא אתי וחליץ ס'טייטש לויט די מאן דאמר וואס האלט אז די עיקר איז די עלסטע, נישט קיין חילוק ביי יבום, נישט קיין חילוק ביי חליצה, אלעמאל לויפט מען נאך די עלסטע. אויב אזוי איז דא אויך, לכאורה זאל מען ווארטן ביז די עלסטע קומט ממדינת הים, און דעמאלטס וועט מען אים צווינגען אדער יבום אדער חליצה, ווייל ווייטער, נישט קיין חילוק יבום אדער חליצה, אלעמאל די עיקר די עלסטע. איז לכאורה אז מען זעט אז ס'איז נישט אזוי, אז מען זעט אז די משנה זאגט מען ווארט נישט אויף די עלסטע, זעען מיר אז על כל פנים ביי חליצה, איז נישט דא קיין ענין נאכצולויפן די עלטסטע, זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, ווייל ולטעמיך בקטן עד שיגדיל אין שומעין לו, אמאי נינטר דילמא גדיל ומייבם, ווייל לויט די גירסא, וואס איז די שאלה, וואס איז די מחלוקת דא, אונז האמיר צוויי שיטות, וואס טוט זיך מיט חליצה, ביי חליצה לויפט מען נאך די עלטסטע צו נישט, יעצט וואס טוט זיך ביי יבום, איז דאס איז קלאר לויט אלע מאן דאמרים, סיי לויט ר' יוחנן, סיי לויט רבי יהושע בן לוי איז יבום איז זעכער די חשובסטע, טאמער ס'נישט דא קיין יבום דארט איז דא א מחלוקת, אויב אזוי זאגט די גמרא זיי מיר מסביר די אנדערע חלק פון די משנה, האבן געזען די משנה אז טאמער מ'גייט צו א עלטערע ברודער און ער זאגט ווארטס אויף דעם קטן ביז ער וואקסט אויף, איז ווארט מען נישט אויפן קטן, לכאורה טאמער יבום איז חשוב פון אלעמען לויט יעדעם, זאל מען ווארטן אויפן קטן אפשר דער קטן וועט מייבם זיין, אי נמי, און די זעלבע זאך דא, טאמער מ'גייט צו א ברודער און דער ברודער זאגט איך וויל נישט, ווארטס אויף מיין עלטער ברודער ער קומט ממדינת הים, איז לכאורה אתי ומייבמה, זאל מען ווארטן אויפן עלטער ברודער נישט אלץ חליצה, נאר ווייל קען זיין די עלטער ברודער וועט מייבם זיין, און יבום איז דאך וויכטיגער פון אלעמען, און וואס איז פשט לכאורה אין די משנה? די משנה שטימט נישט מיט קיינעם נישט, אלא נאר וואס וועסטו מיר זאגן אז כל שהויי מצוה לא שהינן, ס'טייטש די משנה שטימט יא, די משנה זאגט אונז סך הכל אז מען שלעפט נישט, מען ווארט נישט, נישט דא אזא זאך, דו זאגסט פאר בית דין ווארט ביז ער קומט, ווארט ביז ער וואקסט אויף, דאס איז נישט דא, ס'טייטש ווי וויכטיג די עלטסטע זאל נאר נישט זיין, און ווי וויכטיג יבום זאל נאר נישט זיין, גארנישט איז נישט גענוג וויכטיג אז מען זאל שלעפן. דאס זאגט אונזער משנה, ממילא פון דעם קען מען נישט ברענגען א ראיה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תנן התם, מ'האמיר געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין בכורות, מצות יבום קודמת למצות חליצה, בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה, וואס טייטש אנפאנג וואס מענטשן האבן געטון זאכן לשם מצוה, דעמאלטס איז טאקע יבום געקומען פאר חליצה, אז לכתחילה האט מען געזוכט מיבם צו זיין, טאמער איז שוין קיין ברירה האט מען קיינמאל נישט געוואלט און מען געגאנגען צו חליצה, אבער זאגט די משנה עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה, היינטיגע צייטן אזוי זאגט שוין די משנה, וואס מ'איז נישט מכוון לשם מצוה, ס'טייטש מ'איז נישט מייבם לשם מצוה, מ'איז נאר מייבם לנוי, אדער אויף געלט צו וואס, אמרו, האבן חכמים געזאגט, מצות חליצה קודמת למצות ייבום, אז ענדערש זאל מען חולץ זיין ווי איידער מייבם זיין, און ווי מ'וועט באלד זען די משנה גייט כשיטת אבא שאול, וואס אבא שאול האלט טאקע אז טאמער מען איז מייבם אן קיין גוטע כוונות איז עס ממש אזא הארבע זאך ס'איז ממש ווי א ערווה די קינדער זענען א בחינה פון ממזרים מילא זאגט די משנה אז היינטיגע צייטן ענדערש חליצה ווי איידער ייבום אמר רב זאגט רב אין כופין און ווי רשי לערנט פשט אין רב אז רב זאגט אז אפילו היינטיגע צייטן איז חליצה ענדערשער פון ייבום פון דעסט וועגן טאמער איינער וויל מייבם זיין צווינגט מען אים נישט אין כופין מען צווינגט אים נישט צו חולץ זיין מען לאט מייבם זיין, אפילו לכתחילה זוכט מען היינטיגע צייטן מ'זאל מאכן חליצה, נאר וואס רש י לייגט אויך צו אז דאס איז פארשטייט זיך נאר טאמער די פרוי וויל אויך מייבם זיין, טאמער די פרוי וויל נישט ווייל זי איז פארמיסט פונעם מאן, האט מען שוין געזען דף ד, אז טאמער איז א מוכה שחין למשל, צווינגט מען נישט די פרוי, מ'האט עס ארויסגעלערנט פון א לימוד, און רש י זאגט אפילו נישט קיין מוכה שחין, נאר רש י ברענגט א ראיה פון כתובות אז די פרוי וויל סתם אזוי נישט, זי וויל נישט די יבם זאל איר מייבם זיין, איז זוכט מען א וועג ארויס, וואס טייטש לאמיר זאגן ער וויל מייבם זיין די פרוי וויל נישט, זאגט רש י מ'קען אים זאגן אז מ'עט אים געבן געלט טאמער מ'עט נישט מייבם זיין טאמער מ'עט געבן חליצה און שפעטער דארף מען אים אפילו נישט געבן די געלט ס'טייטש מ'זוכט וועגן ארויס און טאמער ס'איז נישטא קיין ברירה צווינגט מען אים ממש איז על כל פנים טאמער ביידע ווילן צווינגט מען נישט מאכן חליצה טאמער ביידע ווילן זאגט רב לאט מען מייבם זיין זאגט טאקע די גמרא כי אתו לקמיה דרב ווען ס'איז געקומען יבמים צו רב אמר להו, פלעג רב אזוי זאגן, אי בעית חלוץ, אי בעית ייבם, טאמער דו ווילסט מאך חליצה, טאמער דו ווילסט זיין מייבם, בדידך תלא רחמנא, די תורה האט תולה געווען אין דיר, דו קענסט מכריע זיין, ווי שטייט אין פסוק, ואם לא יחפוץ האיש, אז טאמער א מענטש וויל נישט מאכן ייבום, קען ער מאכן חליצה, אבער הא אם חפץ, טאמער איינער וויל, אי בעי חליץ, אי בעי ייבם, קען ער טון וואס ער וויל אדער ייבום אדער חליצה. ואף רב יהודה סבר, און רב יהודה האלט אויך אין כופין, אז מען צווינגט נישט צו מאכן חליצה, נאר טאמער איינער וויל מייבם זיין קען ער מייבם זיין, ווי זעהן מיר אזא רב יהודה, מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה, מען זעהט דאס ווייל רב יהודה האט מתקן געווען א גיטא דחליצה וואס טייטש א שטר חליצה, בית דין געבט א שטר פאר א פרוי נאכדעם וואס מען האט איר חולץ געווען, אז זי מעג חתונה מיט וועם זי וויל, ס'טייטש א שטר וואס שטייט דארט אז זי האט געקריגן חליצה, איז די נוסח וואס רב יהודה האט מתקן געווען דארט שטייט דארט אזוי, איך פלונית בת פלוני, אקרבת ית פלוני יבמה קדמנא לבי דינא, אז די פרוי די וואס האט געקריגן חליצה האט מקריב געווען האט געברענגט די יבם צו בית דין מיט איר, ואשתמודענוהו דאחוה דמיתנא מאבא ניהו, און אונז האמיר אנערקענט, אז דאס איז טאקע די ברודער פון איר מאן, פונעם טויטן מאן, מען וועט באלד זעהן די גמרא, די גמרא וועט פרעגן ווי האט מען געוואוסט, וואס טייטש ואשתמודעינהו, וויאזוי ווייסן זיי טאקע אז דאס איז א ברודער, מען וועט באלד זעהן, ואמרי ליה, זאגט בית דין און אונז האבן אים געזאגט, אי צבית ליבם, יבם, טאמער ווילסט מייבם זיין, זיי מייבם, ואי לא טאמער נישט, איטלע לה רגליך דימינא, בייג איין צו איר די רעכטע פיס, כדי ער זאל מאכן חליצה, ואיטלע לה רגלא דימינא, און ער האט טאקע געבויגן זיין רעכטע פיס, ושרת סיניה מעל רגלוהי, און זי האט אראפגענומען די שיך פון זיין פיס, וירקת באנפוהי רוקא דמתחזיא לבי דינא על ארעא, און זי האט געשפיגן א שפייאכץ וואס בית דין האט געקענט זען ווי זי שפייט, ווי רש"י ברענגט, מען וועט באלד זען אז אזוי איז טאקע די הלכה, זי דארף שפייען בית דין דארף זען, ורבי חייא בר אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה, רבי חייא בר אויא האט געזאגט אז רב יהודה האט אויסגעפירט אז מען לייגט צו נאך א שטיקל, אז ואקרינהו מה דכתיב בספר אורייתא דמשה, און מיר האבן אויך פארגעזאגט די פסוקים וואס שטייט אין די תורה פון משה רבינו, וואס טייטש די פסוקים וואס שטייט דארט ביי חליצה, יעדער איינער האט געדארפט זאגן, די יבם האט געדארפט זאגן זיין פסוקים, זי האט געדארפט זאגן איר פסוקים, וואס טייטש, זי זאגט מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, און די יבם ענטפערט צוריק, לא חפצתי לקחתה, די אלע פסוקים על כל פנים, דאס אלעס שטייט דארט אין די שטר חליצה, און בין הדברים ווי מען האט געזען שטייט אז בית דין זאגט פאר דעם יבם, אדער ביסט מייבם, אדער ביסטו חולץ? זעהן מיר אויך אז רב יהודה האלט אז טאמער ער וויל קען ער מייבם זיין, מען צווינגט אים נישט צו מאכן חליצה. זאגט אונז די גמרא, ואשתמודעינהו, וואס טייטש און בית דין ווייסט אז דאס א ברודער ווי ווייסט מען, פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר בעדים, איינער זאגט מען דארף ממש עדים, וחד אמר די אנדערע זאגט אפילו קרוב אפילו אשה, סדארף נישט זיין ממש עדים אפילו א קרוב אפילו א פרוי קען אויך עדות זאגן ביי דעם, און די גמרא זאגט והלכתא, און די הלכה איז טאקע אז גילוי מילתא בעלמא, ס'איז סתם א גילוי מילתא, וואס טייטש ס'איז נישט באמת קיין עדות, ס'האט נישט ממש א שייכות מיט די חליצה אליין, מ'דארף בסך הכל וויסן ווער דאס איז, איינער דארף פשוט זאגן ווער דאס איז, ס'איז נישט מדין עדות, און ממילא ואפילו קרוב ואפילו אשה זענען כשר צו זאגן אז דאס איז א ברודער פונעם טויטן. זאגט אונז די גמרא, בראשונה, שהיו מתכוונין לשם מצוה, מצות יבום קודמת למצות חליצה, ועכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה, אמרו מצות חליצה קודמת למצות יבום, אזוי האט מען געזען אין משנה. זאגט די גמרא, אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק, חזרו לומר, וואס טייטש נאכדעם וואס מ'האט געזאגט אז היינטיגע צייטן איז ענדערש חליצה, איז צום סוף האט מען צוריקגעצויגן און געזאגט אז מצות יבום קודמת למצות חליצה, אז יבום איז יא פאר חליצה. אמר ליה ר' נחמן בר יצחק, פרעגט ר' נחמן בר יצחק וואס? אכשור דרי, וואס עפעס געווארן בעסער די דורות? ס'טייטש, דו האסט דאך געזאגט אז היינטיגע צייטן מענטשן האבן נישט אינזינען די ריכטיגע כוונות, זאגט די משנה אז חליצה קומט פאר יבום, וואס איז שפעטער די כוונה איז געווארן עפעס בעסער אז מען האט צוריק געדרייט? ענטפערט רמי בר חמא ניין מעיקרא סברי לה כאבא שאול וואס טייטש מתחילה האט מען געהאלטן ווי אבא שאול וואס אבא שאול זאגט ווי מען וועט באלד זעהן אז חליצה קומט פאר יבום אבער ולבסוף סברי לה כרבנן למעשה האט מען צוריק געצויגן געהאלטן כשיטת חכמים וואס זאגן אז יבום קומט פאר חליצה אפילו ווען ס'איז דא א חשש אז יבום איז שלא כהוגן דתניא אז מען האט געלערנט אין א ברייתא אבא שאול אומר הכונס את יבמתו לשם נוי איינער וואס איז כונס די יבמה ווייל זי איז שיין אדער לשם אישות ווייל ער וויל סתם זאל זיין זיין פרוי, זאל ארויסגיין א נאמען אז זי איז זיין פרוי, או לשם דבר אחר, אדער אלס א צווייטע זאך ער וויל געלט צו וואס, איז כאילו פגע בערווה, כאילו ער איז ממש פוגע אין א ערווה, וקרוב אני בעיני, זאגט אבא שאול, להיות הולד ממזר, דער קינד איז ממש א בחינה פון א ממזר, וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, יבמה יבא עליה שטייט אין פסוק מכל מקום, נישט קיין חילוק וואס זיינע כוונות זענען, זאגן די חכמים אז יבום קומט פאר אלעמען, זעהן מיר דאס די מחלוקת צווישן אבא שאול און די חכמים.